הלא, פרשת וישלח, ס'איז שפעט פאר שבת. און די סטארי איז אזוי, אז יא, איך דענק נישט, לעצטע וואך האבן מיר גערעדט וועגן יעקב אבינו, אז ער האט געהאט א זייער שווערע לעבן. נאו סאמהאו, די אנדערע מענטשן וואס זיי הייסן נישט מיך, העי, זיי שטעלן. סארי. און די און סאם האו איז דא ס'איז דא עפעס א אנדערע אנדערע מהלך פון יעקב אבינו אין די חזל אדער אין די זוהר אדער זיי האבן אנגערופן יעקב בחיר שבאבות יעקב שלימות און די ס'שטימט נישט אזוי גוט מיט מיין וויאזוי איך האב געליינט עט ליעסט פרשת ויצא לעצטע וואך ס'זעהט נישט אויס אזוי איי מין ס'זעהט מיך אויס אז יעקב האט געהאט די מערסטע פראבלעמס פון אלע מענטשן פון אלע אבות עט ליעסט

אז ס'איז דא אלהים, ס'איז דא אזויווי חלומות, און מלאכי אלהים עולים ויורדים בו, און דא האט ער געטראפן די מלאכים אזוי ווי די חזל זאגן די מלאכי חוץ לארץ האבן אים אנטקעגן געקומען, דאס הייסט ארץ ישראל מיין איך צו זאגן די די איידיע וואס מ'קען זעהן די מלאך אין די אין א געוויסע אין א געוויסע מראה נבואה ממש אזוי ווי אין נבואה וואס איז נישט.

ויקרא שם המקום פניאל אויך האט ער גערופן א נאמען פריער האט ער גערופן מחניים האט ער גערופן פניאל אז כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי און די עברי טייטש פון דאס איז וואס איך זאג אז אז ביז יעצט האט ער געזען אלהים נישט פנים אל פנים נאר אזוי בחלום צו וואס אזוי ווי די חומש ביי משה רבינו רופט דאס דאס רופט דאס נישט אם יהיה נביאכם במראה בחלום אדבר בו לא כן עבדי השם נאר פנים אל פנים דבר השם און פה אל פה אדבר בו. און סיי און וואס ער מיינט איז אויך די זעלבע נקודה אז פריער האט ער געזען די אייבערשטער אין א חלום האט ער אים געזען אין א עפעס א פלאץ וואס מ'דארף אריינקריכן דארט דאס צו טרעפן די מראה און דא האט ער אים געטראפן עס קומט אין אזוי ווי עס איז און און די טרעפן איז דא א א פראבלעם דאס הייסט עס איז און אפשר דאס איז געווען דאס איז אמת'דיג די פראבלעם דאס הייסט דאס איז די פראבלעם וואס יעקב אבינו וואס דורך האט כאילו דארף ער צו זיין די תכלית השלימות דא און למעשה טרעפט ער א גאנצע צייט זיך אין די פראבלעם, און די פראבלעם גייט אזוי, די פראבלעם איז וואס אה... די זוהר און די מענטשן וואס טראכטן אויף די נוסח טרעפן אלעמאל די די טייג די ווי הייסט עס ירך יעקב די גיד הנשה אלס די שורש אזוי ווי

ס'איז אזוי ווי דעם וואס שטייט ביי מעמד הר סיני כי ראינו כי ידבר אלהים כי ידבר אלהים את האדם וחי אז דער אייבערשטער קען רעדן מיט א מענטש און ער גע און ער לעבט ער האט איבערגעלעבט און די איבערלעבן איז נישט אזוי פשוט ווייל ער האט נישט אמתדיג איבערגעלעבט טאקע ותנצל נפשי אבער והוא צולע על ירכו און

און דאס איז א מאבק, דאס הייסט מען שלאגט זיך, מיט וועמען שלאגט מען זיך, ווען א מענטש מאכט התבודדות, און אסאך מענטשן מאכן התבודדות און זיי פילן אז זיי ווייסן אז זיי שלאגן זיך, און דא איז דא א גרויסע א גרויסע צומישעניש, ווייל מיט וועמען שלאגסטו זיך, מען שלאגט זיך מיט די אייבערשטער אליינס, מען שלאגט זיך מיט די געטליכקייט אליינס, ווייל אבער מצד שני וואס הייסט מען שלאגט זיך, מוז זיין מיט די שרו של עשו, עס מוז זיין מיט מיט די יצר הרע, קרי מיט די הסתרה וואס ער לאזט נישט אז די אייבערשטער זאל זיין. פנים אל פנים ותנצל נפשי אבער למעשה לעולם איז עס א מלחמה מיט די אלוקות אליינס ווייל ס'איז דא עפעס אין די אייבערשטער אליינס וואס לאזט אים נישט ס'הייסט דאס וואס דאס וואס די אפיקורסים זאגן אז אדער דאס וואס עשו וואטעווער יו וואנט קאל איט זאגן אז מ'קען נישט מ'קען נישט מ'קען נישט מאכן א בית המקדש אין עולם הזה מ'קען נישט ברענגען גאטליכקייט מ'קען נישט ממש זען אים פנים אל פנים.

ס'קען אמת'דיג נישט לעבן, ס'קען אמת'דיג נישט זיין פנים אל פנים, ס'קען אמת'דיג נישט זיין, ס'איז, ס'הייסט ווען א מענטש ברענגט ארויף, ווען א מענטש, ווען משה רבינו וויל אראפברענגען די שכינה אויף עולם הזה, שלאגט ער זיך מיט גאט אליינס, ער שלאגט זיך נישט מיט שרו של עשו, די שרו של עשו איז נאר די התלבשות פון די נקודה וואס זאגט אז די אייבערשטער איז אזוי שטארק און די אייבערשטער איז אזוי גרויס, אזוי. אזוי נישט נישט בגדר עולם הזה אז מ'קען אים נישט ברענגען דא דאס ווערט נתלבש אין שרו של עשו און ס'ווערט כאילו די רע דאס איז ממש רע אבער אבער די אמת אז די אייבערשטער אליין דארף זיך שלאגן מיט די אייבערשטער אליין זיך צו קענען צו קענען מאכן עפעס וואס ס'זאל זיין ראיתי אלקים פנים אל פנים און די מחלוקת די די די זאך האט יעקב אבינו געארבעט אויף און אין די זאך איז האט כמעט אויסגעפירט, ס'הייסט כמעט אויסגעפירט טאקע מיט די אלע צער, מיט די אלע לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי, מיט די אלע לעבן א גאנצע טאג אין די סארט פייט, אין די סארט מאבק פון ויאבק איש עמו עד עלות השחר, א גאנצע נאכט, א גאנצע טאג, אין די ענד האט ער כמעט אנגעקומען, כמעט אנגעקומען, באט ס'איז געבליבן עפעס א זאך, און די מקובלים רופן עס א פגם אין נה"י, א פגם אין נצח הוד יסוד, און די איידיע פון די איידיע איז כפשוטו, עס הייסט. יעדע מאל א יעדע איינער וואס האט א אמת'דיגע טיפע איידיע יעדע איינער וואס האט א אמת'דיגע זאך וואס ער דארף אמת'דיג אזוי ווי כ'האב געזאגט אפאר וואכן צוריק וועגן די די אמהות זענען געווען עקרות און ס'איז ווייטער די וואך און קיין גארנישט געשעט נישט אן א אן א פראבלעם און רחל איז ממש געשטארבן ותקש בלדתה די וואך ס'הייסט ווי מער ווי מער ס'איז דא א אמת'דיגע זאך וואס מען פרובירט צו מוליד זיין ווי מער ס'איז דא עפעס א אמת'ע שטיקל אלוקות וואס מען פרובירט אראפצוברענגען איז דא א גרעסערע נישט ווייל ס'איז דא א גרעסערע אחיזת החיצונים ווייל ס'איז אמת'דיג נישט מעגליך ווייל ס'איז ווייל ס'איז אמת'דיג א זאך וואס יעדע מאל א מענטש האט א טיפע געדאנק ער פארשטייט עפעס וואס איז אמת'דיג און שפעטער פרובירט ער עס אראפצולייגן ער פארציילן ער גייט פארציילן ער מאכט פון דעם א מעשה ער גייט פון דעם זיי מאכן עפעס יעדע סינגל מאל שפעטער קוקט ער אויף די דבר תורה וואס ער האט געזאגט אויף די חידוש וואס ער האט אראפגעשריבן עס איז נישט דאס עס איז אלעמאל מאוכזב אלעמאל דיסעפוינטעד קיינמאל נישט דאס וואס מען האט געטראכט און קיינמאל נישט לעבט עס אזוי ווי עס האט געלעבט אין די אין די סעקונד וואס מ'האט געכאפט די זאך, די טיפקייט אדער די הבנה אדער די שטיקל קאנשעסנעס. און די ריזען איז, די ריזען איז דאס וואס ווי לאנג, וויפיל, וויפיל די אייבערשטער פרובירט ער לאזט זיך נישט, וויפיל די מלאך שטייט און ער שלאגט זיך מיט זיי, וואס זאגט איך גיי נישט, איך גיי נישט, איך גיי, איך באלאנג אין הימל, איך באלאנג נישט דא. אין די ענדע אפילו וירא כי לא יכול לו איז ויגע בכף ירכו. דאס הייסט אין די ממש אין די פלאץ ווי ס'איז טאקע.

דאס איז אלעמאל וויגאד די קאפי רייכער אלעמאל אין אנדערע ימים הזה וואס אין מאכן א זכר צו דעם עסט נישט די גוטע אנוש פון די בהמות איז עס וועגן דעם ווייל אוי וויי ווייל די זון שיינט אויף מיין פנים איז לכלי השמש ניין ווייל אגעין, אלעמאל וואס על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ס'הייסט, און פון די פסוק האט די זוהר געלערנט אז עס הייסט עס איז נאכנישט נתרפא געווארן אינגאנצן פון די פון די פון די ויגע בכף ירכו ווייל עס האלט נאך אלץ אין די זעלבע פראבלעם אז אזוי ווי אין די משל איז אזוי ווי פיס אזוי ווי די משל און די נמשל איז אז די די די די נביא די מלאך די. דארף קענען גיין, דארף נישט, דארף קענען נישט שטיין אויף איין פלאץ, דארף קענען גיין, דארף קענען שטיין אויף זיין פיס, דארף קענען פארן, דארף, דארף נישט זיין נאר אין עפעס עולם, עולם המחשבה, עולם הדמיון, עולם החלום, א חלום שטייט מען, גייט מען נישט, מען שטייט, מען ליגט, און דארף זיך אויפצושטעלן פון די חלום און צו גיין, דארט איז, דארט איז די, דארט איז די פגם, און, און פון יעקב אבינו, וואס יעקב אבינו האט זייער שטארק געטרייט דאס צו טוהן, און זייט דעמאלטס, זייט דעמאלטס, האבן אונז די פראבלעם און און די אלע זאך וואס די חזל זאגן אז די חורבן בית המקדש אפילו איז געקומען וועגן דעם און די און די אזוי די די זוהר און די אנדערע מענטשן זאגן און וואס אונז רופן חנוכה האט מען געפיקסט די בית המקדש אביסל מען האט זיך אביסל מתגבר געווען אויף די זאך מען האט אביסל אויסגעפיגערט וויאזוי מען קען איש חרבו על ירכו מען קען האבן א

ווייס נישט וואס איך זאג דא. עניוועיס, אםמ, סאו ביז יעצט, ביז יעצט איז נאכאלץ געבליבן די פראבלעם פון יעקב אבינו, מ'האט נאך קיינמאל נישט אויסגעפירט צו פיקסן אינגאנצן, נאר אביסל, פארשידענע, אין פארשידענע וועגן, אין פארשידענע מענטשן, אין פארשידענע נקודות, וואס, וואס, וואס האבן געעפנט אביסל דעי, דעי מחסום, דעי, דעי זאך וואס די, מ'קען נישט אראפברענגען די, וירא כי לא יכול לו, מ'קען אביסל, מ'קען ביז דארט.

ער האט זיך אזוי געפילט אזוי איבערגענומען פון די נבואה ביז הודי נהפך עלי למשחית לא עצרתי כח און די מקובלים האבן געזאגט אה סאו די הוד קען ווערן א משחית און אין דעם כל היום דוה ס'ווערט פון הוד דוה פארשידענע תורות וויאזוי די מדת ההוד ווערט פארדרייט באט איטס ריעלי ביקאוז אוו די פאוער אוו די נבואה סאו ס'איז ממש אזוי ווי די יעקב אבינו וואס אונז זאגן אז

איז ער מער נארמאל, דאס הייסט איז ער מער ער לעבט ווייניגער אין א חלום, אזוי ווי די ריזשענער אדער איינער וואס גלייבט אין די ריזשענער אז קודם פארשטייט ער אזוי אז ער האט ער האט געטוהן אסאך ווייניגער אקאמפלישט עבודת השם אבער עס ווייל ער האט געהאט אסאך א שטערקערע התגלות דאס הייסט ער האט געקענט זעהן אלהים פנים אל פנים מען זעהט אלהים פנים אל פנים קען מען האבן א שיינע קרוין מיט א שיינע הוט. נישט דווקא די שיינע הוט אויב עס איז נישט קיין שיינע הוט איז עס אויך די זעלבע עבודה דאס דארף מען כאפן דאס פארשטייט זיך אז ווען מען בלייבט איבער מיט פכים קטנים איז אויך די זעלבע זאך אבער די איידיע פון ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי און דעמאלטס איז מען א נארמאלע מענטש דעמאלטס דארף מען נישט האבן קיין חלום זיין קיין איש החלומות און קיין איש המראות מיט אלע מיני זאכן און דען דען ווען מען איז מתקן די מדת ההוד אז מען דארף נישט נישט דא די מען טרייט צו מאכן שלום פון די ריזיגע פייט פון די און דארף שוין מיט דעם איז מען אויך שולט אויף די אויף די מלאך אזוי ווי רב נחמן זאגט אין א פעימאס תורה אין אנהייב חלק בית יא כי איש ישראל צריך שיהיה לו א מענטש א איד דארף זיין שולט אויף מלאכים רב נחמן האט מיר געזאגט אז דא א מען רופט רב אברהם המלאך די מגיד'ס זון א מלאך דאס איז געוויס א מין א מין שוואכע דאס איז א מלאך א מענטש דארף נישט זיין א מלאך א מענטש דארף זיין א מענטש אבער ניין ער זאגט אז א מענטש דארף האבן שליטה אויף מלאכים וואס מיינט ער זאגט אויף די יצר הרע און נאך אנדערע תורה אחוז בכסא כבודי למעשה מען דארף האבן שליטה אויף מלאכים זענען נאר שליחים פון גאט דאס הייסט מען דארף מען דארף זיין שטערקער פון שליחים פון גאט מען דארף קענען מאכן אלהים פנים אל פנים מען דארף קענען זיך נישט נתפעל ווערן פון די אלע גדלות הבורא און זיך קריגן און ניצול ווערן פון דעם און טאקע עס בלייבט אלעמאל פון דעם עס בלייבט טאקע אלעמאל פון דעם א געוויסע פגם, מען ווערט אלעמאל דעמעדזשד, קיינער קיינער וואס האט נישט געזען גאט איז נישט געבליבן איז נישט געווארן איז געבליבן ארויסגעקומען גאנץ, אבער דאס איז די דאס איז די מערסטע גאנץ וואס א מענטש קען זיין, צו זיין דעמעדזשד אזוי ווי יעקב אבינו, צו גיין הינקעדיג אביסל מיט די פיס וואס האט געזען אמאל גאט, ענד ענד שוין, דאס איז מיין תורה פאר היינט.